ברוך השם מסכת יבמות דף קיד עמוד ב' די לעצטע שורה פון עמוד. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, החזיקה היא מלחמה בעולם מהו, פריער האט מען געלערנט אין גמרא ווען א אישה קומט צו גיין און זי זאגט אז איר מאן איז געשטארבן, זאגן מיר מעג זי חתונה האבן. ווי איז אבער אויב ס'איז שעת מלחמה, אין צייט פון מלחמה זאגט זי איר מאן איז געפאלן אין מלחמה, דעמאלט טאר זי נישט חתונה האבן. פארוואס? נישט ווייל זי זאגט ליגנט, נאר מען איז אמאל מען איז די זאך איז נישט פונקטליך ביי איר, זי מיינט ער איז געשטארבן, אפילו אין דעם פאל זי האט געזען מען האט גע מען האט געשאסן און ס'האט געטראפן א בולעט איר מאן און זי איז אנטלאפן, פארשטייט זיך ווי דער סדר איז, איז נאך נישט קיין פאקט אז ער איז געשטארבן, קען אמאל זיין אז נאכדעם האט מען אים געראטעוועט. איז דעריבער שטעלט זיך אויס דער דין אז אויב בזמן מלחמה זי זאגט מת בעלה דעמאלט זאגן מיר אז זי נישט באגלייבט. פרעג מיר יעצט אזא איין שאלה, איך האב נישט געוויסט אז ס'איז דא א מלחמה אין דעם לאנד, דארט אין דעם לאנד, צי אין דער שטאט, החזיקה היא מלחמה בעולם מהו, זי האט געזאגט אז דארטן איז געווען א מלחמה און איר מאן איז געשטארבן לו יצוייר ווען זי זאל נישט געווען דערמאנען דאס ווארט אז אז ס'איז דארט געווען א מלחמה זאל נאר געווען זאגן אז איר מאן איז דארט געשטארבן וואלט איך זיכער איר געגלייבט צי זאגן מיר מי אמרינן צי זאגן מיר מה לי לשקר וואס דארף זי זאגן ליגנט דאי בעיא אמרה, זי וויל קען זי דאך זאגן שלום בעולם, זאל גארנישט ניט זאגן, און איך ווייס דאך נישט אז דארט איז א מלחמה, און ווען זי זאגט מת בעלה וואלט איך אט געגלייבט. או דילמא אדער, מען וועט לערנען ווי דער ב"ח לערנט, כיוון דחזקה היא דאמרה בדדמי, ס'איז דאך דא א פאקט אז אין דער צייט פון דער מלחמה זאגט זי נישט פונקטליך, דעריבער לא אתי מה לי לשקר, קומט נישט די סברה מה לי לשקר אי בעיא אמרה איז שלום בעולם, ומרע דאס זאל קאליע מאכן חזקתיה די חזקה וואס זי האט אז אמרה בדדמי, די גמרא דארף מען פארשטיין. און מיט דעם א מיגו פאסט זיך צו זאגן, איך גלייב נישט דעם מענטש, מיט דער טענה וואלט איך נישט געדארפן גלייבן. נאר וואס דען, ווען ער זאל טענה'ן א צווייטע טענה, וואלט איך געגלייבט, דעריבער גלייב איך דא אויכעט. דא וואס מיר זאגן בשעת מלחמה, זי זאגט מת בעלה, גלייב איך איר ניט. איז דאך נישט די טייטש ווייל איך זאג אז זי זאגט ליגנט, דאך נישט מכח ליגנט, נאר איך זאג אז זי אליין זאגט נישט פונקטליך די זאך, וואזשע פאסט זיך דא צו זאגן מיגו? ס'איז אמת הונדערט פראצענט אז זי מיינט מת בעלה, וואס פאסט זיך צו זאגן? און מיר זעהן דא תוספות עמוד ב', תוספות פרעגט עס, מי אמרינן כולי מה לי לשקר מרע ליה לחזקה, תימה לר"י דעל כרחך לא שייך מיגו, דא פאסט זיך נישט קיין מיגו, כיוון דאמרה בדדמי, אז זי זאגט דאך נישט פונקטליך, איך גלייב איר אז זי מיינט טאקע אזוי, דאי שייך מיגו, תוס' ברענגט נאך א ראיה, אויב איך זאל זאגן עס פאסט זיך א מיגו, אם כן, במלחמה בעולם, א מיר האבן דאך געלערנט אין גמרא אז ס'איז דא מלחמה בעולם, איז אויב זי זאגט מת במלחמה, טאר זי נישט חתונה האבן, אויב זי זאגט מת על מטתו דעמאלט מעג זי חתונה האבן, פרעגט תוספות, אויב איך וועל זאגן ווען מען זאגט בדדמי שייך א מיגו במלחמה בעולם אמאי לא מהימנא וואס זאל איך נישט גלייבן במיגו דאי בעיא אמרה מת על מטתו אפילו בזמן מלחמה גלייב איך דאך אלא שמע מינה דלא שייך מיגו כיוון דאינה חשודה לשקר אויב זי איז נישט חשודה לשקר פאסט זיך בכלל נישט צו זאגן קיין מיגו, זי זאגט אמת, זי מיינט אז זי זאגט אמת, זי מיינט אז מיט דעם וואס ס'איז געקומען צו איר מאן א בולעט, מיינט זי אז דאס איז שוין די ענדע, און זי מאכט אין דעם א טעות, אבער זי וויל נישט זאגן קיין שקר, אויב אזוי פאסט זיך דאך נישט צו זאגן מיגו, מיגו, זי האט דאך געהאט א ברירה צו זאגן אנדערש, ווען א מענטש גייט זאגן ליגנט זאגן מיר מיט דעם, ער איז נישט קיין ליגנער, פארוואס וואנען ווייס איך ער איז נישט קיין ליגנער, אז ער זאל וועלן זאגן ליגנט, קען מען דאך זאגן א בעסערע ליגנט וואס כ'וואלט אים גע'טענה'ט, דארף מען דא, אבער דא איז דאך נישט קיין שאלה פון ליגנט, איז דער תירוץ אין תוספות איז אזוי, אז אויב איך זע אז זי גייט דערמאנען אלע איינצלהייטן וויאזוי ס'האט פאסירט, אז ס'איז דעמאלט געווען א מלחמה אויף דער וועלט, איז פון דעם אליין א סימן אז זי איז אזעלכע וואס זי זאגט פונקטליך, דאס איז די שאלה דער עיקר פון גמרא, ווייל איך זע זי דערציילט די איינצלהייטן, אבער ס'לשון גמרא דארף מען דא אויך פארשטיין רש"י. עמוד ב', די לעצטע דריי שורות, החזיקה היא מלחמה בעולם שלא היינו יודעים, מיר האבן נישט געוואוסט שיש מלחמות באותן מדינות, אז דארט אין דיע לענדער איז דא מלחמות האב איך נישט געוואוסט, אלא מפיה, נאר פון דעם וואס זי האט געזאגט. דאי בעיא אמרה, שלום בעולם, ומהימנא, דעמאלט וואלט איך געגלייבט, השתא נמי, יעצט אויך מהימנא איז זי באגלייבט, או דילמא, הכא ליכא למימר מה לה לשקר, איך זאג נישט די סברה פון מה לה לשקר, דהיא גופה ווייל זי אליין לא מכוונה לשקר, זי וויל דאך נישט זאגן קיין ליגנט, אלא כיון דאיתחזק מלחמה, ווייל עס איז דאך דא א מלחמה, אמרה בדדמי, זאגט זי די זאך, זי מיינט אזוי אפילו עס איז נישט פונקטליך, די סברה איז זי מיינט שמת, אבער אין אמת'ן מאכט זי א טעות. ואי קשיא פרעגט רשי א קשיא תפשוט ליה ממתניתין, אונזער שאלה קען איך זיך פושט זיין פון דער משנה, דקתני שטייט אין דער משנה שלום בעולם אז ס'איז נישט דא דעמאלט אויף דער וועלט קיין מלחמה, און זי זאגט אז דער מאן איז געשטארבן, נאמנת, איז באגלייבט, דארף איך וויסן וואס האט זי דעמאלט געטענה'ט. דהא ודאי, איך מוז דאך זאגן אז זי האט געזאגט, מת בעלי במלחמה קאמרה, מיר ווייסן אויף דער וועלט איז דא שלום, אבער זי טענה'ט אז ס'איז געווען א מלחמה אויף דעם און דעם ארט, און דער מאן איז געשטארבן, דאך טו איך גלייבן דאי על מטתו, אויב ס'זאל זיך רעדן דאס וואס שטייט שלום בעולם מיינט מען אז זי טענה'ט ער מת על מטתו, אויב על מטתו, מאי איריא שלום בעולם, אפילו מלחמה בעולם, אפילו ווען ס'איז מלחמה, ס'איז מוחזק א מלחמה, אמרן לעיל זאגט מען דאך פריער, כי אמרה מת על מטתו, אז ווען זי זאגט מת על מטתו, מהימנא. וואס זשע בין איך מחלק מיט דעם שלום בעולם? קען איך דאך נישט זאגן אז דא רעדט זיך על מטתו, ווייל דאס גלייב איך דאך אפילו בעת מלחמה, אלא ודאי מוז איך זאגן באמרה מת במלחמה איצטריך לאשמועינן, אז אויף דער וועלט איז שלום, און זי זאגט, דהיינו דאס הייסט, החזיקה היא מלחמה בעולם, אז זי האט געזאגט ס'איז דארט געווען א מלחמה און מת, שטייט אין דער משנה אז זי מעג חתונה האבן. קען איך זיך דאך פושט זיין פון די משנה, ענטפערט רשי תריץ פארענטפער מתניתין, די משנה רעדט זיך דאמרה מת סתמא אז זי האט געזאגט סתם מת, זי זאגט נישט מלחמה און זי זאגט נישט על מטתו ואשמעינן מתניתין דערציילט מיר די משנה דהואיל ושלום בעולם אז אויף די וועלט איז שלום מיר ווייסן נישט פון קיין מלחמות אף על גב דאמרה על מטתו

וכי קא מבעיא ליה לרבא, ווען איז די שאלה צו רבא? כגון דיש שלום בעולם, ואמרה איהי זי זאגט מת במלחמה, ווייל פון אונזער משנה איז גארנישט נישט קיין ראיה, די משנה רעדט זיך אז ס'איז געווען שלום בעולם און זי האט געזאגט מת סתם, אבער קען זיין ווען זי זאגט מת במלחמה זי איז מחזיק א מלחמה בעולם, קען טאקע זיין, זאל איך איר נישט גלייבן? גמרא, זאגט די גמרא, תא שמע, איך וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן געפרעגט, החזיקה היא מלחמה בעולם, אז די פרוי קומט צו גיין און זי דערציילט, עישינו עלינו בית, מען האט געמאכט אויף מיר מיט מיין מאן רויעך אין א הויז, מען האט אונטערגעצינדן די הויז, אדער עישינו עלינו מערה, אין א הייל האט מען אונטערגעצינדן, מיר האבן זיך געשטיקט אין רויעך. הוא מת, ער איז געשטארבן, זי האט נישט געזען ער זאל פון דארטן ארויסלויפן, ואני נצלתי, און איך בין געווארן געראטעוועט. איז די דין, אינה נאמנת, זי נישט באגלייבט. דא איז דאך גלייך צו החזיקה היא מלחמה. ווייל לו יצויר זי זאל קומען צו גיין און זי זאגט מת בעלי וואלט איך געגלייבט, נאר וואס מאכט מיר דא אט דער ספק, ווייל זי האט געזאגט אז ווי איז דאס געשען, נישט קיין מת על מיטתו, נאר ס'איז געוועזן דארט דורך מ'איז באפאלן. שטייט דא אז איך גלייב איר נישט, לכאורה האב איך דאך אויב זאל איך זאגן מה לי לשקר, זי האט דאך געהאט א ברירה צו זאגן מת סתמא. ענטפערט די גמרא, פון דא איז נישט קיין ראיה. קען טאקע זיין דארטן וואו איך ווייס נישט אז ס'איז א מלחמה, און זי זאגט ס'איז געווען א מלחמה און דער מאן איז געשטארבן אין מלחמה, וועל איך טאקע דעמאלט איר גלייבן, ווייל בי בכח די מיגו מה לי לשקר. נאר שאני התם דא איז עפעס אנדערש, דאמרינן לה איך זאג צו איר, שטייט דא דיאמר לה, בעסער איז דאמרינן לה, אוי דאמרינן לה דארף שטיין, מיר זאגן צו איר, כי היכי דלדידך איתרחיש ניסא, אזוי ווי צו דיר האט געטראפן א נס, לדידיה נמי איתרחיש ניסא, האט זיך צו אים אויך געטראפן א נס, זי האט דאך נישט געווארט, זי איז דאך ארויסגעלאפן. דעריבער זאגן מיר, און ווער זאגט נאר זי איז געראטעוועט, ער איז אויך געווארן געראטעוועט, אבער ביי מלחמה, אז איך זע אז זי דערציילט פונקטליך ווי עס איז געווען, אז עס איז געווען א מלחמה, קען זיין וועל איך איר יא גלייבן, זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל זיך פושט זיין פון דער זאך, האמער געלערנט, די פרוי קומט צו גיין און זי זאגט, נפלו עלינו נכרים, גוים זענען אונז באפאלן מיר און מיין מאן, נפלו עלינו ליסטים, ס'איז אונז באפאלן ראבערס, הוא מת, ער איז געשטארבן דער מאן, ונצלתי, און איך בין געווארן געראטעוועט, זאגן מיר, נאמנת, זי באגלייבט, לכאורה פארוואס זאל איך איר גלייבן? אזוי ווי מ'איז באפאלן אפשר איז זי אנטלאפן און זי האט נישט געווארט צו זען וואס עס טוט זיך מיט איר מאן. דאס איז דאך דער זעלבער טעם ביי מלחמה, פארוואס זאגן מיר ביי מלחמה אז איך טו איר נישט גלייבן? ווייל מיר זאגן זי האט דאך וויל דאך באשיצן איר לעבן, לאזט זי אלעס איבער און זי אנטלויפט. דא אויך פארוואס זאל איך גלייבן? דארף איך דאך ענטפערן, ווייל איך האב דאך נישט געוואוסט ס'איז געווען א מלחמה, נאר החזיקה היא מלחמה, איך וואלט דאך נישט געוואוסט אז די גויים זענען באפאלן, לו יצוייר ווען זי זאל קומען צו גיין זאגן מת בעלי וואלט איך געגלייבט, דארף איך יעצט אויכעט גלייבן, דעריבער דער טעם איך גלייב. איז זיי זיך דא פושט די שאלה וואס מען האט געפרעגט איז החזיקה היא מלחמה בעולם זאגן מיר מה לה לשקר אי בעיא אמרה שלום בעולם זאגט די גמרא פון דא איז נישט קיין ראיה התם דארטן כדרב אידי ווי רב אידי האט געזאגט דאמר רב אידי רב אידי האט געזאגט אז א פרוי ווען ראבער באפאלן טוט זי נישט אנטלויפן ער זאגט, אשה כלי זיינה עליה, איר כלי זיין איז דא אויף איר, איז דא אין דעם צוויי טייטשן, דארט א מחלוקת פון רשי מיט תוספות אין עבודה זרה, אנדערע טייטשן אז צוליב זנות וועלן זיי לאזן איר לעבן, ממילא וויל זי דאך זען וואס טוט זיך מיט איר מאן, ווארט זי ביז די ענדע, און נאך א טייטש איז דא, ווייל א פרוי קען מעורר זיין ביי יענעם רחמנות כלי זיינה עליה, זי טוט ריזיקירן ווייל זי פארלאזט זיך אויף דעם אז זי וועט זיך ראטעווען, ממילא טוט זי נישט איבערלאזן דארטן דעם מאן. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא דער מענטש, דבשילהי הילולא, אין די ענדע פון די חתונה, איתלי נורא בי גננא, האט זיך ארויפגעכאפט א פייער אויף די חופה, אמרה להו דביתהו, האט די פרוי געזאגט צו די מענטשן, חזו גברא חזו גברא, קומטס מען און זעטס אז דער פייער טוט פארברענען מיין מאן. אתו, זענען די מענטשן געקומען, זיי האבן נישט דערקענט אז דאס איז איר מאן, נאר חזו זיי האבן געזען גברא חרוכא, א מענטש וואס דער מענטש איז געווען חרוכא מיינט מען אפגעזענגט, אפגעסמאלעט פון פייער. דשדי וואס ער ליגט, ופסתא דידא און א האנט פון א מענטש, דשדיא וואס ליגט דארט. סבר רב חייא בר אבין למימר, האט רב חייא בר אבין געוואלט זאגן, היינו, ס'איז דער זעלבער דין, עשינו עלינו בית עשינו עלינו מערה, וואס מיר זאגן דארטן, אז אויב עס האט זיך געטראפן א נס, צו איז זי געראטעוועט? קען זיין האט זיך געטראפן צו א צווייטן. וואס זאל איך זאגן אז קען זיין איהר מאן איז געווארן געראטעוועט. דאס ליגט דארטן און מ'עט באלד זעהן ווער ליגט דארטן. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מי דמי, איז דען גלייך צו יענע פאל? התם דארטן לא קאמרה חזו גברא, חזו גברא, זי האט נישט גערופן די מענטשן מען זאל זעהן ווי איהר מאן איז אין פייער. ועוד, נאך א זאך איז נישט גלייך גברא חרוכא דשדי, דער מענטש וואס איז אפגעברענט וואס ליגט דארטן, ופסתא דידא דשדיא, עס ליגט דארט די האנט, איז דאך דאס א באווייז, אז וואס איז דאס? אז דאס איז איר מאן.

איתלי, ס'האט זיך אנגעהאנגען ס'פייער אין דעם מענטש, ואתיליד ביה מומא, די מאן אירן האט זיך אנגעכאפט און ס'איז געשעהן עפעס א מום אין אים, ומחמת כיסופא אזל וערק לעלמא, צוליב דעם האט זיך געשעמט דארט ביי די חתונה האט ער דאס געשעהן, און מחמת בושה איז איר מאן אנטלאפן. דעריבער וויל איך זאגן אז ס'גלייך צו עשינו עלינו בית, אז דאס וואס איך ווייס דער מענטש האט זיך געפונען אין דעם פייער, דאס איז דאך נישט קיין ראיה ער איז געווארן פארברענט, ס'קען זיין ער איז געווארן געראטעוועט. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, מיר ווייסן דאך ווען עס קומט צו גיין עד אחד און ער זאגט א מת בעלה מעג זי חתונה האבן. נאר פארוואס מעג זי חתונה האבן? ווייל אשה דייקא מינסבא, ווייל עס איז דאך דא א דין אז אויב דער מאן וועט צוריק קומען טוט מען אזוי זייער אסאך קנס'ענען, תצא מזה ומזה און נאך אזויפיל דינים, זאגן מיר אז זי איז דייקה און זי פאסט אויף פאר דער חתונה, דעריבער פארלאז איך זיך אויף דעם עד אחד. האט מען געפרעגט א שאלה, עד אחד במלחמה מאי, אויף דער וועלט איז דא א מלחמה, און עס קומט צו גיין איין עדות, און ער זאגט מת בעלה, צי מעג זי חתונה האבן? צי זאגן מיר, טעמא דעד אחד מהימן, פארוואס גלייב איך איין עדות? משום דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא, א זאך וואס די זאך וועט ווערן מבורר, לא משקר זאגט ער נישט ליגנט, הכא נמי דא אויך לא משקר ער זאגט נישט קיין ליגנט, דעריבער ער איז נישט מגזם. או דילמא אדער טעמא דעד אחד, דער טעם פארוואס עד אחד זאגט עדות מת בעלה מעג זי חתונה האבן, שטיצט זיך דער עיקר משום דהיא גופא דייקא מינסבא, ווייל זי אליין, טוט ווי מען זאגט, אויפפאסן ווען זי האט חתונה, איז דער עיקר שטיצט זיך זיך שטענדיג אויף איר, והכא דא הא לא דייקא מינסבא איז מען גורס בפשטות, און דא הא ביי א מלחמה איז דאך לא דייקא מינסבא, אויב די גאנצע היתר פון עד אחד שטיצט זיך דער עיקר אויף איר, ווייל זי וועט דאך אויפפאסן זי וועט נאכזוכן אז וואס דער מאן זאגט ביי מלחמה, זי וועט נאכזוכן, אז זי וועט נאר הערן ס'איז געפאלן דארטן די בולעט, וועט זי שוין מיינען אז מ'איז. דער רש"ל איז נישט גורס די ווערטער כיון דזימנין דסניא ליה, דאס האט נישט צו טון מיט שנאה. אשה זאגט מת בעלה גלייב איך און איך טראכט נישט טאמער זאגט ער נישט אינעם שנאה נאר דער גאנצער ענין ביי מלחמה איז ווייל בדדמי א פרוי ווי מען זאגט איז איז אין א מלחמה אזויפיל זענען אומגעקומען ווי קען זיין איר מאן איז געבליבן לעבן אמר רמי בר חמא האט רמי בר חמא געזאגט תא שמע כ'וועל דאס פושט זיין אמר רבי עקיבא רבי עקיבא האט דערציילט כשירדתי לנהרדעא לעבר השנה, ווען איך בין געגאנגען אין נהרדעא מעבר זיין די יאר, מאכן עיבור שנה, תוספות זאגט דער דין איז מען טאר נישט מעבר זיין נאר אין ארץ ישראל, נאר ווי האט ער געמעגט ארויס גיין אין נהרדעא אין חוץ לארץ אין בבל מעבר זיין, ווייל לא הניח כמותו בארץ ישראל, דעמאלט איז דא א דין קען מען מעבר זיין אין חוץ לארץ. ווען איך בין דארט געקומען מצאתי נחמיה איש בית דלי האב איך געטראפן דעם מענטש נחמיה איש בית דלי ואמר לי האט ער מיר געזאגט שמעתי איך האב געהערט שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד אז אין ארץ ישראל אז ס'קומט צו גיין עד אחד און וואס ער זאגט מת בעלה טוט מען נישט געבן קיין היתר די פרוי זאל חתונה האבן אלא רבי יהודה בן בבא נאר רבי יהודה בן בבא האלט אזוי. ונמתי לו, האב איך אים געזאגט, כן הדברים, ס'איז ריכטיג אזוי, מ'גיט נישט קיין היתר דורך עד אחד. אמר לי, האט צו מיר דער חכם געזאגט, אמור להם משמי, זאג זיי מיין נאמען, אתם יודעים, איר ווייסט, המדינה הזו, דיע מדינה, משובשת, בגייסות איז דא איז דא אויף די וועגן איז דאך דא ווי מען זאגט באנדעס ראבערס כך מקובלני מרבן גמליאל הזקן און אזוי ווייס איך פון רבן גמליאל הזקן שמשיאין האשה על פי עד אחד. וואס האט ער געדארפן צולייגן דיע ווערטער אז דיע מדינה משובשת בגייסות? מאי מדינה משובשת בגייסות? וואס האט ער געמיינט צו זאגן? לאו מיינסטו דען נישט דאף על גב דמדינה זו משובשת? כאטש דא איז פארהאנען אין דעם לאנד מלחמות, דאך כך מקובלני, אזוי בין איך מקובל, אז כאטש ס'דא מלחמות שמשיאין על פי עד אחד, אלמא זעט מען דא עד אחד מהימן, אזוי האט ער דאך געזאגט, ווי איינער זאגט כאטש די מדינה ס'איז משובשת, ס'איז דאך דא ווי מען זאגט מלחמות, דאך מעג מען האבן חתונה מאכן. אמר רבא, האט רבא געזאגט, אי הכי אויב אזוי, מאי שנא מדינה זו, וואס האט ער זיך געזאגט אתם יודעים המדינה הזאת משובשת?

ומיתי קמי רבנן, און איך זאל קומען פאר די רבנן, און איך זאל פאר זיי זאגן די עדות, אז כך מקובלני מרבן גמליאל שמשיאין האשה על פי עד אחד. אבער ווען קען זיין מיינט ער דאס דווקא ווען ס'איז נישט קיין זמן מלחמה, אבער בזמן מלחמה קען זיין דורך עד אחד מאך איך נישט חתונה. זאגט די גמרא, תא שמע, איך וויל זיך פושט זיין. די ערשטע, די פריערדיגע שאלה, צי בזמן מלחמה און עד אחד זאגט מת בעלה צי זי מעג חתונה האבן. מעשה בשני תלמידים חכמים, שהיו באים, זיי זענען געקומען עם אבא יוסי בן סימאי בספינה, זיי זענען געפארן מיט אים אויף א שיף, וטבעה, די שיף איז געווארן איינגעזינקען, והשיא רבי נשותיהם, רבי האט חתונה געמאכט זייערע פרויען על פי נשים, ס'איז געווען פרויען וואס זיי האבן געזאגט. אז זיי האבן געזען אז זיי זענען געווארן דערטרינקען די צוויי מענטשן. דאס איז א ברייתא. לאמיר יעצט זען, והא מים, וואסער, כמלחמה דמו, ביי וואסער קען איך אויך האבן בדדמי, כ'קען אויך זאגן מ'איז משער, מ'האט געזעהן מ'איז אריינגעפאלן דארט אין טייך צו אין דעם ים, מיינט מען שוין מ'האט זיך זיכער דערטרינקען, אבער ס'קען דאך אמאל זיין אז מ'איז געווארן געראטעוועט. מ'עט באלד זען. ונשים, און פרויען, אפילו מאה, אפילו הונדערט פרויען, כעד אחד דמיא. אז פרויען זענען פסול לעדות, איז דאס וואס זייער נאמנות איז, איז אפילו הונדערט פרויען איז גלייך ווי איין עדות. וקתני און דא שטייט השיא, זע איך דאך אז בזמן מלחמה אז ס'קומט צו גיין איין עדות און ער זאגט מת בעלה מעג זי חתונה האבן. זאגט די גמרא ותסברא, ווי קענסטו זאגן אז אויף דעם מאל וואס די פרויען האבן געזאגט אז זיי זענען אריין אין וואסער און אריינגעפאלן האב איך חתונה געמאכט, מים שאין להם סוף נינהו, ס'דא א דין ווען איך זע איינער האט זיך דערטרינקען, ער איז אריינגעפאלן אין וואסער וואס די וואסער האט נישט קיין סוף, וואס מיינט מען די וואסער האט נישט קיין סוף? מים שאין להם סוף הייסט וואס איך זע נישט אלע פיר עקן. דאס הייסט וואסער וואס האט נישט קיין סוף פאר מיינע אויגן, אויב די וואסער איז אזעלכע וואס איך זע ס'איז איין לעיק וואס איך זע איך נעם ארום מיט מיינע אויגן און איך זע ער איז נישט ארויסגעגאנגען דעמאלט מעג די פרוי חתונה האבן צו איך זע דאך ער איז נישט ארויסגעגאנגען מים שאין להם סוף ווערט אנגערופן אז ער שטייט און ער זעט נישט אלע פיר זייטן, דעמאלטס איז דאך נישט קיין ראיה ער האט זיך דערטרינקען, אפשר איז ער ארויסגעקומען אויף א צווייטע ארט, און מים שאין להם סוף, אשתו אסורה, אפילו עס זאל זיין כשר'ע עדות אז ער איז אריינגעפאלען מים שאין להם סוף, איז ער אויכעט אסור. וויאזוי זאגסטו מען האט מתיר געווען דורך פרויען, אפילו כשר'ע עדות זיך נישט מתיר זיין. אלא היכי דמי דא רעדט זיך דאמרי אז די פרויען האבן געזאגט אסקינהו קמן מ'האט זיי ארויסגענומען פון דעם וואסער פאר אונז וחזינהו לאלתר און מיר האבן זיי גלייך געזען וקאמרי און די פרויען האבן געזאגט סימנים סימנים אויף וואס די ווייסן סימנים אז זיי האבן אויסגעקוקט אזוי און אזוי. זיי האבן געהאט דארטן שומען צי אנדערע זאכן, דלאו עלייהו סמכינן, איך פארלאז זיך נישט אויף זיי, אלא נאר אסימנים. דאס הייסט אזוי, לכאורה וואס דארף מען האבן סימנים? זאל דאך זיין גענוג אז מ'האט עס ארויפגעברענגט און זיי האבן געזאגט אז דאס זענען זיי. האבן זיי דאך געזען זיי ווען זיי זענען שוין טויט, וואס דארף איך צוקומען מ'האט געזאגט סימנים, איז רש"י לערנט פשט אז אן סימנים האב איך מורא צו האבן אז ס'איז אנדערע מענטשן, ווייל די וואסער טוט משנה זיין די צורת הפנים און ס'נישט אזוי קענטיג אבער תוספות, די תוספות לערנט נישט אזוי, תוספות לערנט אז דאס וואס שטייט אין גמרא וחזינהו לאלתר מיינט מען גלייך אזוי ווי מען האט עס ארויפגענומען פון וואסער האבן מיר זיי געזען, ווייל דאס וואס מיר זאגן אז די צורת פנים ווערט נשתנה, דאס ווערט נאר נשתנה אז דער מענטש זאמט זיך נאכדעם ווען מען נעמט אים ארויס פון וואסער א שטיקל צייט, אבער דאס וואס דער מענטש געפינט זיך א לאנגע צייט אין וואסער, דעמאלט טוט גארנישט ניט משנה זיין צורת הפנים, נאר מען נעמט אים ארויס ווערט ער געשוואלן. איי בלייבט דאך שווער לויט תוספות, פארוואס דארפן זיי זאגן סימנים? אויב מיר זאלן לערנען אז אין וואסער איז נישט געווארן נשתנה, און נאר ווען ווערט נשתנה די פנים פון א מענטש, נאכדעם מען נעמט אים ארויס פון וואסער ווען ער ווערט געשוואלן, וואזשע דארף מען זאגן סימנים דא איז דאך געוועזן לאלתר, נאר אויב מען זאגט טביעת עין זאגט תוספות קען איך נישט גלייבן, ס'קען אמאל אויך זיין אז מען זאגט בדדמי. רש"י. ההוא גברא, איינער א מענטש, דאפקיד שומשמי גבי חבריה, ער האט געגעבן צו באהאלטן שומשמין מאן ביי זיין חבר. אמר ליה, קומט ער צו אים, ער זאגט אים, הב לי שומשמי, גיב מיר מיין מאן. אמר ליה, האט ער אים געזאגט, שקילתינהו, דו האסט עס שוין אפגענומען. זאגט ער, איך, וואס הייסט איך האב עס אפגענומען? והא כן וכן הויין, ס'איז געווען אזויפיל און אזויפיל, מען האט געזאגט דארט וויפיל ס'האט געוואויגן, ובחביתא רמיין, און דאס ליגט געפינט זיך אין א פאס, און אז מען וועט אריינגיין צו דיר וועלן מיר זען אז ס'איז פונקטליך די זאך, אויב זאלסט מיר געווען דאס אפגעבן, ווי וואלט איך געוואוסט? אז דיינע מאן דא אז ס'איז פונקטליך די זעלבע מאס וואס איך האב דיר געגעבן, און איך ווייס אז דיינע מאן געפינט זיך אין א פאס. און תוספות זאגט מ'מוז דא צוקומען אז ר'האט אים געגעבן צו באהאלטן דאס מיט עדות, ווייל אויב ס'זאל נישט זיין קיין עדות אפילו ער זאגט א סימן, ער האט א ברירה צו זאגן איך האב דאס געקויפט. ער האט זיך נישט דערמיטן, נאר וואס דען, ס'איז דא עדות וואס האבן געזען אז ער האט געגעבן דעם צו באהאלטן, און יעצט דא איז דא עדות וואס זיי זעהן הערן ער גיבט דעם סימן, און זיי זעען אז דער דער ס'איז טאקע דא אזויפיל, און ס'איז טאקע דא אין דעם פאס. אבער וואס איז פונקטליך דאס? ער זאגט, כן וכן הויין ובחביתא רמיין. אמר ליה, האט אים דער בעל הבית געזאגט, דידך שקלתינהו, דיינע מאן האסטו שוין אפגענומען, והני אחריני נינהו, דאס איז אנדערע, דאס איז מיינע. סבר רב חסדא למימר האט רב חסדא געוואלט זאגן, היינו שני תלמידי חכמים, ס'איז די זעלבע זאך וואס מ'האט געלערנט פריער, ולא אמרינן איך זאג נישט, הנך אזלו לעלמא והני אחריני נינהו, לאמיר נאר זען דארט ביי די מעשה מיט די תלמידי חכמים, ווי האבן מיר אריינגעלערנט, וואס איז דארטן געוועזן? אז זיי זענען געווארן דערטרונקען, נאכער האט מען זיי ארויסגענומען פון וואסער, און מען האט דערקענט אין זיי סימנים, לכאורה וואס העלפט מען סימנים? אפשר זיי האבן זיך געראטעוועט די צוויי מענטשן, און דאס וואס איך האב ארויסגענומען פון וואסער מענטשן מיט סימנים, פונקט זיי האבן די זעלבע סימנים, אבער זעה איך דאך אין דער פריערדיגער גמרא, איך זאג נישט אזוי, נאר אויב איך זעה די סימנים נעם איך אן אז דאס איז עס, איז די זעלבע זאך דא אויכעט ביי דעם מאן, אז ער ווייסט צו זאגן וויפיל פונקטליך ס'איז דארט געוואויגן די מאן, און ער ווייסט וואו דאס געפינט זיך, איז דארף איך זאגן אז דאס איז עס? איך וויל נישט זאגן אז ער האט צוריקגעגעבן און פונקט האט זיך געטראפן, אז ער האט געקויפט און פונקט האט זיך געטראפן מיט די זעלבע מאס און פונקט האט עס געלייגט אויף דעם זעלבן ארט. אמר ליה רבא, האט רבא אים געזאגט, מי דמי ס'איז נישט גלייך צו דארטן, ס'איז נישט גלייך צו דעם פאל פון שני תלמידי חכמים, פארוואס התם דארטן קאמרי סימנים? מען זאגט סימנים אז מען דערקענט די מענטשן דורך די און די סימנים, פארוואס זשע זאל איך גיין זאגן אז ס'איז נישט די זעלבע מענטשן? אבער הכא דא שומשמי מאי סימנא אית להו וואס פאר א סימן איז, ודקאמר וואס ער זאגט כן וכן הויין, ער ווייסט צו זאגן דעם חשבון דעם סכום וויפיל מאן דאס איז געוועזן, אימר חושבנא איתרמי, קען זיין ער האט פונקט צוגעטראפן דעם חשבון. דעריבער דארף איך טאקע זאגן אז דאס וואס ער זאגט די מאס ער זאגט ווי ס'איז געליגן דאס איז גארנישט, איך דארף גלייבן דעם בעל הבית, זיינע מאן האט ער אים צוריקגעגעבן און דאס האט ער פונקט זיך געטראפן אנדערע. פרעגט יעצט די גמרא, אמר ליה מר קשישא, אמר ליה מר קשישא בר רב חסדא לרב אשי, ומי חיישינן שמא פינן, האב איך דען מורא ווען איך האב דעם ערשטן סימן זאל איך זאגן אז מען האט די ארויסגענומען און מען האט אריינגעלייגט אין די זעלבע כלי אנדערע? אזוי האט מען דאך דא פריער געזאגט אז ביי שומשמי זאגן מיר אז זיינע האט ער צוריק געגעבן נאר האט אריין געלייגט אין דער כלי אנדערע והתנן מיר האבן געלערנט מצא כלי איינער האט געפינען א כלי אין דער כלי איז דא געלט וכתוב עליו ק אויף דער כלי איז אנגעשריבן א ק זאל ער וויסן זיין קרבן אז די געלט וואס געפינט זיך אין דער כלי איז הקדש'דיגע געלט, מ אז ס'איז א מ מעשר, זאל ער וויסן אז דאס איז געלט פון מעשר שני, ד דמוע, דמוע הייסט ס'האט זיך אויסגעמישט חול מיט תרומה, ט זאל ער וויסן ס'איז טבל, ת זאל ער וויסן ס'איז תרומה, שבשעת הסכנה, אין די צייט פון די סכנה וואס די גויים האבן געמאכט גזירות מען זאל נישט מקיים זיין קיין מצוות, היו כותבין ת"ו תחת תרומה, האט מען געשריבן אנשטאט תרומה ת"ו, וואס איז? זע איך דאך, איך נעם נישט אן אז מ'האט ארויסגעלייגט די תרומה פון דעם און מ'האט אריינגעלייגט אנדערע, וואס ווייזט מיר אויף אויף דער כלי וואו ס'ליגט די תבואה דא א ת"ו תרומה. פריער איז געווען תרומה, אבער נאכער האט מען עס ארויסגענומען און מ'האט אריינגעלייגט אנדערע, זע איך דאך פון דעם אויך אז איך זאג נישט אזוי, נאר אויב ס'איז אנגעשריבן די זאך זאג איך אז דאס איז עס. אמר ליה רבינא לרב אשי, וואס זאגסטו ולא חיישינן כ'האב נישט קיין מורא שמא פינן? אימא סיפא זאג די סיפא, אין דער סיפא שטייט, רב יוסי אומר רב יוסי זאגט, אפילו מצא חבית אפילו ער האט געפינען א פאס וכתוב עליה ס'איז אויף אים געשריבן תרומה, נישט קיין ת"ו נאר ס'איז אנגעשריבן אויף דעם תרומה, הרי אלו חולין, איז דאס חולין. ווייל פארוואס? ווייל איך גיי נאך רוב תבואה, רוב תבואה איז חולין נישט קיין תרומה, איי ס'איז דאך דאך אנגעשריבן אויף דער כלי תרומה, שאני אומר איך זאג אשתקד די לעצטע יאר הוה מלא תרומה, די פריערדיגע יאר איז טאקע דאס געוועזן פול מיט תרומה, ופינה און מ'האט פון דארט ארויסגענומען די תרומה, זע איך דאך אז איך נעם יא אן אז קען זיין אז מ'ליידיגט אויס די כלי, אלא דכולי עלמא חיישינן שמא פינן, אלע זאגן פון דעם וואס כ'האב א סימן אין די כלי איז געוועזן תרומה, איז נאך נישט קיין ראיה אז דארט איז דא תרומה, קען זיין אז מ'האט ארויסגענומען פון דארט די תרומה און מ'האט דארט אריינגעלייגט חולין,

ער וועט זען דאס איז תרומה, טאקע יענעמס געלט וויל ער צונעמען, אבער גיין עסן תרומה ער איז א זר וויל ער נישט עסן, איז דעריבער האט ער נישט אויסגעמעקט, אבער אין אמת'ן איז די זאך ווי מען זאגט חו. רשי.

דער נאמען, עטליכע מיט דעם זעלבן נאמען, איז דאס וואס איך ווייס, מען זאגט אז דער מיט דעם נאמען איז געשטארבן, וועט די פרוי נישט טארן חתונה האבן, דאס ווערט אנגערופן אויף דעם לשון פון גמרא, הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת. דא אויך איז די שאלה געוועזן אז ס'איז נישט געווען מוחזק תרי יצחק, אבער הוחזקו שיירות, דאס איז געשען אויף א ארט וואס דארט גייען אסאך מענטשן. אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא צוויי זאכן וועלכע מכח דיע זאכן, אויב ביידע זאכן זענען דא צוזאמען, דארף איך רעכענען, נישט מורא האבן. למשל, אויב ס'איז לא הוחזקו. און ס'איז נישט שיירות מצויות, דעמאלט דארף איך אננעמען אז דאס איז עס. ווי וועט זיין אז ס'הוחזקו און שיירות מצויות? איז דאך נישט קיין באווייז אז דאס איז דער יצחק, אפשר איז עס א צווייטע יצחק. דא אין דער פאל איז געוועזן לא הוחזקו אבער שיירות מצויות. וויל איך וויסן, דער ריש גלותא מיינט מען דער נאמען זיינער איז אזוי געווען, ריש גלותא נישטא קיין סאך. אביי אמר אביי זאגט חיישינן, זיין פרוי טאר נישט חתונה האבן, כ'האב מורא דאס וואס מען זאגט ס'איז געשטארבן דער יצחק דאס איז א צווייטער יצחק. רבא אמר רבא זאגט ווייל עס איז דאך נישט געווארן מוחזק לא חיישינן האב איך נישט קיין מורא אבער דארטן ווי ס'איז מוחזק צוויי וועט רבא אויך האלטן איך האב מורא אמר אביי האט אביי געזאגט מנא אמינא לה פון וואנעט ווייס איך איך דארף מורא האבן טאמער ס'איז א צווייטער יצחק געשטארבן דההוא גיטא דער גט שטר דאשתכח בנהרדעא וואס מ'האט געפונען אין נהרדעא, א גט אשה האט מען געפונען, און די פרוי שטייט און זי זאגט אז דאס איז איר גט. וכתיב, ס'איז געשריבן אין גט, בצד קלוניא מתא, אין דער זייט פון דער שטאט קלוניא. די מאירי טייטשט דאס ווארט בצד קלוניא, קלוניא איז פון לשון באפרייט פון טעקס, ווי די משנה דערמאנט דארט אין סוכה, מקום אחד היתה למטה מירושלים, און ווי ס'האט געהייסן מוצא וואס יורדים לשם ומלקטין מורביות של ערבה, זאגט דאך די גמרא אז די נאמען פון דעם איז געווען קלוניא, פארוואס האט עס געהייסן קלוניא? ווייל זיי האבן געטון צוגרייטן די ערבות פאר דעם בית המקדש האט מען זיי באפרייט פון צאלן טעקס, טייטשט אז דא אויך איז פון לשון טעקס, אין דער זייט שטאט האט מען נישט געצאלט קיין טעקס. איז, ס'איז געשריבן אין גט אזוי אנא איך אנדרולינאי נהרדעא אנדרולינאי פון דער שטאט נהרדעא פטרית טו איך פטרן ותרכית איך שיק אוועק ית פלונית דיע אנתתי מיין פרוי האב איך נישט געוואוסט צי זאל איך צוריקגעבן דער פרוי דעם גט ווייל איר מאן האט געהאט דעם נאמען. ושלחה אבוה דשמואל לקמיה דרבי יהודה נשיאה, דער טאטע פון שמואל'ן האט געשיקט פרעגן רבי יהודה נשיאה, ושלח ליה האט אים גענטפערט מען קען אים נישט צוריקגעבן צו דער פרוי, תיבדק נהרדעא כולה, איך זאל אפטשעקן גאנצע שטאט נהרדעא, אויב ס'איז נישט דא נאך א מענטש וואס ער האט דעם נאמען, דעמאלט מעג איך צוריק געבן, ווי איז אבער אויב ס'איז דא א מענטש וואס ער האט דעם זעלבן נאמען, ווער זאגט אז דאס איז געווארן געגעבן פאר דער פרוי, אפשר האט יענער מענטש געגעבן פאר זיין פרוי? וואזשע זע איך דאך פון דעם אז איך האב יא מורא? דער אביי ברענגט א ראיה פון דא. ורבא אמר, רבא זאגט פון דארט איז נישט קיין ראיה, אם איתא אויב איך זאל מורא האבן יבדק כל העולם מיבעי ליה, דו האסט בודק געווען די שטאט נהרדעא, אפשר איז דא נאך א שטאט מיט דעם נאמען נהרדעא און דארט איז אויך דא דער מענטש מיט דעם נאמען, אויב כ'האב מורא, אלא נאר משום כבודו דאבוה דשמואל הוא דשלח הכי. ער זאל שיקן אבוה דשמואל'ן ענטפערן ר' יהודה נשיאה אז מען מעג עס צוריק געבן, וואלט ער זיך עפעס געפילט געטראפן, אז ער האט נאך נישט געוויסט אזא דין אז ס'איז נישט קיין שום שאלה איז צוליב דעם האט ער אים געזאגט עפעס א זאך אז מען זאל בודק זיין אבער אין אמת מצד הדין דארף מען נישט מורא האבן. אמר רבא האט רבא געזאגט מנא אמינא לה, פון וואנעט ווייס איך אז דארטן נאר. כאטש שיירות מצויות איז געוען אסאך מענטשן אבער ס'איז לא הוחזקו, ס'איז נישט דא צוויי מענטשן מיט דעם זעלבן נאמען, איך ווייס נישט אז ס'זאל זיין צוויי מענטשן מיט דעם נאמען, האב איך נישט קיין מורא, דהנהו תרי שטרי דיע צוויי שטרים דנפקי במחוזא וואס זענען ארויסגעגאנגען אין דער שטאט מחוזא וכתיב בהו און דארט שטייט אין שטר חבי בר ננאי אין איין גט איז געשטי א שטר א שטר פון געלט אין צווייטן איז געשטאנען וננאי בר חבי ואגבי בהו עס האט קאלעקטעט מיט זיי געלט רבה בר אבוה זוזי מיט דיע שטרות והא חבי בר ננאי, און די זעלבע זאך ננאי בר חבי, במחוזא שכיחי טובא, דארט איז געווען אסאך מענטשן וואס האבן געהאט דעם נאמען, טא וויאזוי קומט וואס מ'איז געגאנגען מען האט קאלעקטעט מיט די שטרות פאר די מענטשן וואס האבן דעם שטר, אפשר באלאנגט דאס צו אנדערן? דא איז דא צוויי קשיות, איין קשיא דא דא. ווייסטו פארוואס איך האב דא נישט קיין מורא? ווייל דא האנדלט זיך וועגן געלט זאכן, און ביי אונז רעדט זיך דאך ביי וואס? ביי איסור. און די צווייטע קשיא איז דא, דא איז דאך הוחזק, און מיר האבן דאך פריער געזאגט אז דארטן וואו ס'איז הוחזק האלט רבא אויכעט חיישינן. נאר איין קשיא ווערט פארענטפערט מיט א צווייטע קשיא. גיט א קוק דעם לעצטן תוספות וכו' ווי ביי ננוע ואם טמא איך פשוט רוב אסור מממונה דורך א בחינה די זעלבע קשיא פרעג איך על רבא פר' כמה דבעו מציע גאב א גיטע די שתקח בדין דרבנן ועוד האב איך ס'גיט ר' יצחק מודה רובא כדברישית לעיל והכן דא אודך בוכ ס גישט נעי ח ווי ביי ננוע ויש לומר דמדמה רבא, רבא גלייכט צו ממונא היכא דהוחזקו לאיסורא דלא הוחזקו, און פאקטיש זאגט די זעלבע ווערטער רש"י. וואס איז זעה איך פון דעם א? אזוי ווי ביי ממון הוחזק, כאטש הוחזק נאר ווייל עס איז ממון האב איך נישט קיין מורא ס'איז פון א צווייטן מענטש, איז די זעלבע זאך ביי איסור, כאטש ס'איז הארבער, דארט לא הוחזק האב איך נישט קיין מורא. ואביי און אביי זאגט ווייסטו פארוואס איך האב דא נישט קיין מורא למאי ניחוש לה וואס קען איך דא מורא האבן אי לנפילה איך זאל מורא האבן אז איין מענטש וואס ער הייסט חבי בר ננאי האט פארלוירן און ס'האט עס געפונען א צווייטע מענטש וואס ער הייסט חבר בר מנועה. מיזהר זהיר ביה נארמאל א מענטש האט א שטר וואס ער דארף קאלעקטן געלט איז ער נזהר נישט צו פארלירן אי לפקדון אפשר האט אים דער אנדערע מענטש געגעבן צו באהאלטן ניין כיוון דשמיה כשמיה זיי האבן דעם זעלבן נאמען קען ער דאך גיין נעמען און זאגן ווי דאס איז ווי מיר איז מיט דעם חוב לא מפקיד גביה מאי אמרת וואס וועסטו זאגן? דילמא מסר ליה, אפשר האָט ער עס אים פאַרקויפט, און ס'איז נאָך נישט געווען קיין קנין, ממילא קאָן ער נאָך חרטה האָבן, אויב ר'האָט אים איבער געגעבן, אותיות נקנות במסירה, אַז אותיות, ווען איינער פאַרקויפט דעם צווייטן אַ שטר, איז במסירה, אַזוי ווי מען גיט עס איבער, איז מען שוין קונה.